בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף נ, מ'הייבן אן דף מ ט עמוד ב' ביי די משנה אונטן, זאגט די הייליגע משנה, איינער וואס איז מקדש א פרוי על מנת שאני כהן, און צום סוף זעט מען ונמצא לוי אז ער איז א לוי, אדער לוי ונמצא כהן, אדער ער זאגט על מנת שאני נתין, ונמצא ממזר, מ'זעט ער איז א ממזר, אדער פארקערט ממזר ונמצא נתין, אדער בן עיר, ונמצא בן כרך, עיר איז א דערפל, כרך איז א גרויסע שטאט, רש י זאגט אז א דערפל איז געשמאקער ווי א שטאט, ס'איז נישט אזוי צושטופט. איז ער זאגט ער וואוינט אין א דערפל צום סוף זעהט מען ער וואוינט אין א שטאט אדער פארקערט בן כרך ונמצא בן עיר, אדער ער זאגט על מנת שביתי קרוב למרחץ ונמצא רחוק ער זאגט על מנת זיין שטוב איז לעבן די מרחץ מען זעהט ס'איז ווייט, אדער רחוק ונמצא קרוב, אדער ער זאגט על מנת שיש לי בת או שפחה מגודלת אז ער האט ביי זיך אינדערהיים א טאכטער אדער א שפחה מגודלת האט מען געזעהן נעכטן אין די גמרא צוויי פשטים, אדער זענען ערוואקסן זיי קענען באדינען, אדער זענען חשוב, ואין לו, צום סוף זעהט מען ער האט נישט, או על מנת שאין לו ויש לו, אדער, על מנת שאין לו בנים, ער זאגט ער האט נישט קיין קינדער ויש לו, או על מנת שיש לו ואין לו, איז ביי די אלע ציורים איז די קידושין נישט תופס, א מקח טעות, ובכולם, לייגט די משנה צו נאך מער, אף על פי שאמרה בלבי היה להתקדש לו אף על פי כן, אינה מקודשת. פשט אפילו אז די פרוי זאגט נאכדעם אז סגייט מיר נישט אן, פשט איך האב געהאט ביי זיך אין הארץ אז אפילו ס'עט נתברר ווערן אז דאס ער האט געזאגט איז נישט אמת, האב איך אויך געוואלט די קידושין זאל חל זיין, פון דעסט וועגן איז די קידושין נישט חל, ווייל ס'איז א מקח טעות, דהיינו מ'גלייבט נישט די פרוי, מ'וועט זען אין די גמרא די טעם, וכן היא שהטעתו, און די זעלבע דין, זאגט די משנה, איז ווען ס'איז פארקערט, ווען די פרוי זאגט פאר די מאן א געוויסע זאך פאר די קידושין און שפעטער ווערט נתברר אז ס'איז נישט אמת, איז אויך די דין אז די קידושין איז נישט תופס, און אפילו אז די מאן זאגט שפעטער אז בלבי היה להתקדש לה אף על פי כן העלפט דאס נישט נאר די קידושין איז נישט חל. זאגט די הייליגע גמרא, ההוא גברא דזבין לנכסיה אדעתא למיסק לארץ ישראל, ס'איז געווען א מענטש האט פארקויפט זיינע קרקעות זיינע נכסים ווייל ער האט געוואלט זיך אריבער ציען קיין ארץ ישראל האט געוואוינט אין חוץ לארץ האט געוואלט גיין קיין ארץ ישראל אבער ובעידנא דזבין לא אמר ולא מידי בשעת ער האט פארקויפט זיינע קרקעות זיינע נכסים האט ער גארנישט געזאגט, ער האט נישט געזאגט איך פארקויף דיר עס ווייל איך גיי קיין ארץ ישראל, נאר ער האט עס סתם פארקויפט, און צום סוף איז ער נישט ארויף צו ארץ ישראל, איז האט ער געוואלט מבטל זיין די גאנצע מקח, אמר רבא, האט רבא געזאגט ס'העלפט נישט הוי דברים שבלב, ודברים שבלב אינם דברים, ס'איז א זאך וואס איז געלעגן ביי אים אין הארץ ווי לאנג ער האט עס נישט געזאגט מיטן מויל, קען ער נישט מבטל זיין די מקח, ווען ער וואלט עס געזאגט מיטן מויל, ער וואלט קלאר געזאגט איך פארקויף דיר עס ווייל איך גיי קיין ארץ ישראל און צום סוף גייט ער נישט צו ארץ ישראל, וואלט ער געקענט מבטל זיין די מקח, אבער היות ער האט נישט געזאגט, איז עס דברים שבלב, און דברים שבלב, רעכנט מען זיך נישט מיט דעם, פרעגט די גמרא מנא ליה לרבא הא, ווי ווייסט רבא טאקע דער דין אז דברים שבלב אינם דברים, אילימא מהא דתנן, עסטו וועלן זאגן פון די קומענדיגע ברייתא, וואס שטייט אין די ברייתא, שטייט אין פסוק לגבי דעם קרבן עולה, זאגט דער פסוק זכר תמים יקריבנו, און שפעטער זאגט דער פסוק נאכאמאל יקריב אותו, איז יקריב אותו איז איבעריג, און וואס דרש'ט מען פון יקריב אותו, זאגט די ברייתא יקריב אותו מלמד שכופין אותו, דהיינו איינער וואס האט געמאכט א נדר צו ברענגען אן עולה, און ער ברענגט נישט, קען מען אים צווינגען צו מקיים זיין זיין נדר, יכול בעל כרחו, וואלט איך געמיינט אז מען קען עס טון בעל כרחו אויך, תלמוד לומר לרצונו, פון דעם שטייט לרצונו, ער דארף וועלן, הא כיצד, וואס טוט מען, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, מען צווינגט אים ביז ער זאגט איך וויל, און דעמאלטס ברענגט ער טאקע, על כל פנים אזוי שטייט דא אין די ברייתא, שטעלט זיך אויף דעם די קשיא, ואמאי, לכאורה, וויאזוי העלפט אזא פאטענט אז מען צווינגט א מענטש ביז ער זאגט רוצה אני, והא בלביה לא ניחא ליה, ביי זיך אין הארץ וויל ער דאך נישט ברענגען דעם קרבן, און אז ער וויל עס נישט ברענגען אין הארץ, איז וואס העלפט אז ער זאגט רוצה אני, אלא לאו, נאר וואס דען, לכאורה קען מען פון דא ארויסלערנען משום דאמרינן דברים שבלב אינן דברים, עס גייט מיר נישט אן וואס טוט זיך ביי זיך אין הארץ, ווילאנג ער זאגט מיטן מויל רוצה אני איז גענוג. איז וועסטו וועלן זאגן אז רבא'ס ראיה אז דברים שבלב אינן דברים איז פון דא פון די ברייתא, זאגט אבער די גמרא עס איז נישט ריכטיג, ווייל ודילמא שאני הכא, דאנן סהדי דניחא ליה בכפרה, פשט קען זיין דא, איז אונז ווייס מיר א מענטש וויל א כפרה, איז דא דארף מען טאקע נישט חושש זיין אז ביי זיך אין די הארץ האט ער א טינא אז ער וויל נישט ברענגען דעם קרבן, אוודאי וויל ער ברענגען דעם קרבן, אבער ווי ווייסטו אז דארט ווי ער האט ביי זיך אין הארץ אז ער וויל נישט עפעס טון, ווער זאגט דיך אז דברים שבלב אינם דברים, אלא נאר וואס דען מסייפא, פון די סייפא פון די ברייתא קען מען לכאורה א ראיה ברענגען אז דברים שבלב אינם דברים, אז וואס וואס שטייט אין די סייפא פון די ברייתא, שטייט אין די סייפא פון די ברייתא, וכן אתה מוצא בגיטי נשים ושחרורי עבדים, דהיינו א מענטש וואס על פי תקנות חכמים מוז גט'ן זיין פרוי, אדער מוז משחרר זיין זיין עבד, איז די דין איז כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, מען צווינגט אים ביז ער זאגט איך וויל, ווייל מען קען דאך נישט צווינגען צו געבן א גט, איז צווינגט מען אים ביז ער זאגט איך וויל, און ווען ער וויל, דעמאלטס געבט ער די גט. איי ואמאי, הא בלביה לא ניחא ליה, ער וויל דאך נישט באמת אין הארץ, אלא לאו משום דאמרינן דברים שבלב אינם דברים, נאר לכאורה פון דא איז דא א ראיה אז דברים שבלב אינם דברים, זאגט אבער די גמרא ס'איז אויך נישט קיין ראיה, ווייל ודילמא שאני התם, משום דמצוה לשמוע דברי חכמים, ס'דא א מצוה צו פאלגן די חכמים, עס קען זיין דארט באמת וויל ער יא, אבער מהיכי תיתי, אז דברים שבלב אינם דברים, אלא אמר רב יוסף מהכא, און ממילא זאגט ר' יוסף די ראיה פון רבא איז, פון א משנה דא ביי אונז אין קידושין דף סמך בית, אז מיר זעהן דארט אין די משנה, המקדש את האשה, ואמר, כסבור הייתי שהיא כהנת, והרי היא לוויה, איינער איז מקדש א פרוי, און ער זאגט איך האב געמיינט זי איז א כהנת יעצט זעה איך זי איז א לוויה, אדער לוויה ונמצאת כהנת, אדער ענייה, והרי היא עשירה, אדער עשירה והרי היא ענייה, איז ביי די אלע ציורים מקודשת. איז די פרוי מקודשת פארוואס? מפני שלא הטעתו, ווייל זי האט אים נישט געמאכט האבן א טעות, זי האט אים קיינמאל נישט געזאגט אז זי איז א כהנת, ער האט זיך איינגערעדט זי איז א כהנת, און ממילא איז זי מקודשת. איז אויף דעם שטעלט זיך די קשיא ואמאי הא קאמר כסבור הייתי, פשט, פארוואס טאקע איז זי מקודשת, דער מענטש זאגט אז ביי זיך אין הארץ האט ער געמיינט אז זי איז א כהן, יעצט זעט ער זי איז א לוי, איז פארוואס זאל מען נישט זאגן אז ס'איז א קידושי טעות, אלא נאר משום דאמרינן דברים שבלב אינן דברים, איז לכאורה זעהט מען דא אז דברים שבלב אינם דברים ס'גייט מיך נישט אן וואס דו האסט געהאט ביי זיך אין הארץ כל עוד וואס דו האסט נישט קלאר געזאגט איך בין דיך מקדש על דעת דעם אז ביסט א כהן איז גייט מיר נישט אן וואס איז געווען אין הארץ איז לכאורה האמיר דא א ראיה אז דברים שבלב אינם דברים אמר ליה אביי זאגט אביי ניין ס'איז נישט קיין ראיה דילמא שאני התם דלחומרא פשט ווער זאגט אז דאס וואס שטייט דארט אין די משנה אז די פרוי איז מקודשת מיינט זי איז באמת מקודשת קען זיין מקודשת מיינט מקודשת מספק פשט זי טאר נישט חתונה מיט א צווייטע אן א גט ווייל אין אמת'ן אריין איז דברים שבלב הוו דברים יעצט איך ווייס טאקע נישט צו ס'איז קלאר אזוי צו דברים שבלב הוו דברים צו נישט, אבער מספק לפחות זאל איך זאגן אז הוו דברים און ממילא ביי אונזער ציור ביי א ציור וואס א מענטש האט פארקויפט זיינע נכסים על דעת צו גיין צו ארץ ישראל אפילו טאקע עס איז דברים שבלב וואלט איך געדארפט זאגן אז אוקי ממונא בחזקת מריה אז די קרקע זיינע האט א חזקה אז ס'באלאנגט ביים מוכר וואלטן די קרקעות געדארפט צוריק גיין און אז מ'זעהט אז ס'איז נישט אזוי נאר רבא פסק'נט מיט א פעסטקייט אז דברים שבלב דברים שבלב אינם דברים די מכירה איז חל מ'קען נישט מבטל זיין די מקח מוז ער האבן א שטערקערע ראיה ווי די משנה דף ס"ב אלא אמר אביי, און ממילא זאגט אביי די ראיה איז מהכא פון אונזער משנה, וואס האבן געזען אונזער משנה, בכולם, אף על פי שאמרה בלבי היה להתקדש לו אף על פי כן אינו מקדש עס, אז ביי די אלע ציורים, די מאן האט געזאגט, איך בין דיך מקדש, על דעת דעם אז איך בין א כהן, צום סוף זעט מען ער איז א לוי, און אין די אלע ציורים וואס מען האט געזען ביי אונז אין די משנה, האט מען געזען אין די משנה אז אפילו די פרוי זאגט ס'גייט מיך נישט אן, פשט, אז איך האב געהאט ביי זיך אין הארץ אז אפילו ס'וועט נתברר ווערן אז ס'איז נישט אמת, זאל די קידושין אויך חל זיין, איז נאכאלץ אינה מקודשת. איי ואמאי, הא קאמרה בלבי היה, לכאורה זי זאגט קלאר אז ביי זיך אין הארץ האט זי אינזינען געהאט אז אפילו די מאן איז נישט קיין כהן זאל די קידושין חל זיין, איז טאמער דברים שבלב, הוו דברים, וואלט מען זיך געדארפט צוטון מאכן וואס טוט זיך ביי איר אין הארץ. יעצט דא איז נישט לחומרא, ביי אונז אין משנה האט מען געזען ממש לקולא, מען האט געזען אין די משנה, די משנה זאגט אז די פרוי איז אינגאנצן נישט מקודשת זי קען חתונה האבן אן א גט, איז אז מען זעט אז מען מאכט זיך נישט צוטון וואס טוט זיך ביי איר אין הארץ, איז לכאורה א ראיה אז דברים שבלב אינם דברים, איז די ראיה פון רבא איז פון אונזער משנה, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה ווייל ודילמא שאני התם דכיון דאתניה לאו כל כמינה דעקרא לה לתנאה. פשט קען זיין אז אוודאי דברים שבלב הווה דברים, נאר וואס ביי אונזער משנה רעדט זיך אז די מאן האט דאך געזאגט פארן פרוי איך בין דיך מקדש על דעת דעם אז איך בין א כהן, יעצט פארוואס איז די פרוי נישט מוחה געווען ווען די מאן וואלט שטיל געבליבן, יעצט קענסטו דן זיין דברים שבלב הווה דברים דברים שלא הווה דברים, אבער דא אז די מאן האט געזאגט עפעס און זי האט נישט מוחה געווען, איז א סימן אז דאס האט זי אויך געוואלט, איז קען זי נישט יעצט קומען זאגן דברים שבלב הוו דברים איך האב אינזינען געהאט דעמאלטס אז אפילו ביסט נישט קיין כהן זאל די קידושין אויך חל זיין, ווייל כ'האב א שטיקל ראיה קעגן דיר, אויב דו האסט באמת געוואלט אז די קידושין זאל חל זיין אז די מאן איז נישט קיין כהן וואלסטו זיך געדארפט אנרופן, און ממילא קען זיין פארדעם גלייבט מען נישט די פרוי אז טאקע איז דא געווען דברים שבלב ווייל זי האט אינזינען געהאט די זאך אז די קידושין זאל חל זיין בכל אופן, מה שאין כן דארט ווי איך האב נישט אזא סארט זאך אזא קלארע ראיה אז ס'איז נישט געווען קיין דברים שבלב מהיכא תיתי אז מ'זאגט דברים שבלב, אינם דברים קען זיין, נארמאל זאגט מען דברים שבלב, הווה דברים. אלא אמר רב חייא בר אבין ממילא ברענגט רב חייא בר אבין א אנדערע ראיה, זאגט ער עובדא הוה בי רב חיסדא, פשט, רב חיסדא, ביי רב חיסדא'ס בית מדרש האט מען אויך געהאט די שאלה צו דברים שבלב הווה דברים צו נישט, ורב חיסדא בי רב הונא, רב חיסדא איז געגאנגען אין בית מדרש פון רב הונא דן זיין וואס איז טאקע די דין, ופשטוה מהא, און זיי מכריע געווען דעם דין זיי האבן פושט געווען דעם דין פון א משנה מעילה. די משנה זאגט דארט האומר לשלוחו, איינער וואס זאגט פאר זיין שליח, הבא לי מן החלון או מן הדלוסקמא, פשט ער זאגט פארן שליח גיי ברענג מיך געלט ס'ליגט געלט אויפן פענסטער דארט, אדער דלוסקמא איז עפעס א סל א בעסקעט דארט ליגט געלט, איז געגאנגען די שליח, ער האט גענומען געלט פונעם פענסטער לאמיר זאגן, אבער ביי די פענסטער געווען צוויי געלטער, ס'איז געווען געלטער פון הקדש, און ס'איז געווען פשוטע געלט וואס איז נישט געווען הקדש, איז די באלעבאס אוודאי האט אינזינען געהאט ער זאל נעמען נישט די הקדש'דיגע געלט אבער די שליח איז געגאנגען און גענומען די הקדש'דיגע געלט ער האט נישט געוואוסט וועלכע איז וועלכע, און ער איז געגאנגען און ער האט געקויפט מיט דעם עפעס, די בעלעבאס האט אים געהייסן עפעס קויפן איז ער געגאנגען געקויפט מיט דעם עפעס, והביא לו, און דער שליח ברענגט יעצט די זאך וואס ער האט געקויפט פארן בעלעבאס, איז די דין איז, זאגט די משנה דארט, אף על פי שאמר בעל הבית לא היה לי בלבי אלא על זה, דער בעלעבאס שרייט שפעטער אן אז איך האב דיר נישט געזאגט זאלסט נעמען יענע געלט איך האב געמיינט די אנדערע געלט, העלפט עס נישט, נאר כיוון שהביא לו מזה, בעל הבית מעל. פשט היות דער שליח האט געפאלגט די באלעבאס, די באלעבאס האט אים געהייסן נעמען געלט פון די פענסטער, האט גענומען געלט פון די פענסטער, העלפט נישט יעצט אז די באלעבאס שרייט, כ'האב געמיינט די אנדערע געלט, דאס האסטו געזאגט, די שליח האט דיך געפאלגט, דו האסט מועל בהקדש געווען, און ווי מ'האט שוין געזען, אז נארמאל זאגט מען טאקע אין שליח לדבר עבירה, אבער ביי מעילה איז יש שליח לדבר עבירה, ביי אזא ציור איז די משלח, די באלעבאס, ער איז דער וואס איז מועל בהקדש, נישט דער שליח. יעצט על כל פנים שטעלט זיך אויף דעם א קשיא, ואמאי, הא קאמר בלבי, פשט, פארוואס טאקע זאגט מען אז דער באלעבאס איז נישט באגלייבט, דער באלעבאס זאגט דאך אז ביי מיך אין הארץ האב איך געהאט אז דער שליח מיינער זאל נעמען יענע געלט נישט דער געלט, פארוואס גלייבט מען אים נישט אלא לאו משום דאמרינן דברים שבלב אינם דברים, נאר וואס דען האמיר א ראיה אז דברים שבלב אינן דברים, סגייט מיך נישט אן וואס דער באלעבאס האט געטראכט, דו האסט געזאגט אז ער זאל נעמען געלט פון פענסטער, ער האט דיך געפאלגט, ער האט גענומען געלט פון פענסטער, גייט מיך נישט אן דו האסט געמיינט דער געלט ער האט גענומען א צווייטע געלט, ער האט געטון וואס דו האסט געזאגט, און ממילא ביסטו מועל בהקדש, איז האמיר א ראיה דברים שבלב אינם דברים, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל ודילמא שאני התם, דלמיפטר נפשיה מקרבן קאתי. פשט קען זיין אוודאי דברים שבלב הוה דברים, איי פארוואס גלייבט מען נישט די באלעבאס ווען ער זאגט כ'האב געמיינט די געלט נישט יענע געלט? ווייל די באלעבאס האט א נגיעה דא צו זאגן ליגנט, די באלעבאס וויל דאך נישט ברענגען א קרבן מעילה, איז ער וויל זיך ארויסדרייען פון דעם פארדעם זאגט ער כ'האב נישט געמיינט די געלט כ'האב געמיינט אן אנדערע געלט, אבער קען אוודאי זיין דארט ווי א מענטש האט נישט קיין נגיעה איז דברים שבלב הוה דברים, זאגט אבער די גמרא דאס איז אויך נישט ריכטיג, פשט, די באלעבאס האט נישט א נגיעה. פארוואס? פארוואס זאגסטו ער האט א נגיעה אז ער וויל זיך פטר'ן פון א קרבן? זאגט די גמרא, אויב ער וויל זיך באמת פטר'ן פון א קרבן, הוה ליה למימר מזיד הוה, וואלט די באלעבאס געדארפט זאגן, איך בין געווען א מזיד, די דין איז איינער וואס איז מועל בהקדש במזיד, ברענגט נישט קיין קרבן. יעצט, פארוואס איז דאס א בעסערע תירוץ? פארוואס איז דאס א בעסערע וועג זיך צו פטר'ן פון א קרבן אז א מענטש זאגט איך בין א מזיד? און ווי די ראשונים זענען מסביר, ווייל ס'איז סאך מער מסתבר א מענטש פארציילט כ'האב געטון עפעס במזיד, הערט זיך אסאך בעסער ווי ווען א מענטש זאגט כ'האב נישט דאס געמיינט כ'האב געמיינט א צווייטע זאך. איז על כל פנים, איז ווייטער קענסטו מיר נישט זאגן אז דא געווען א נגיעה, דא קומט נישט אריין נגיעה ווייל טאמער ער האט א נגיעה זיך צו פטר'ן פון א קרבן האט ער א בעסערע תירוץ, און ממילא אז ער האט נישט קיין נגיעה פארוואס באמת גלייבט מען אים נישט, אדער על כל פנים פארוואס באמת איז מען זיך נישט מתייחס צו דאס ער האט געזאגט אז ער האט נישט געמיינט די געלט ער האט געמיינט א צווייטע געלט, איז א ראיה אז דברים שבלב אינם דברים. איי זאגט די גמרא דאס איז אויך נישט ריכטיג. פשט וואס זאגסטו מיר? אז ער האט נישט קיין נגיעה, ווייל טאמער ער וואלט געהאט א נגיעה וואלט ער געקענט זאגן עפעס בעסער, ער וואלט געקענט זאגן ער איז א מזיד, ס'איז נישט ריכטיג ווייל לא עביד איניש דמשוי נפשיה רשיעא, א מענטש וויל זיך נישט מאכן א רשע, א מענטש וויל נישט זאגן ברבים אז ער האט געטון עפעס במזיד, איז ווייטער, קומט אויס אז דאס וואס דער באלעבאס האט געזאגט, איך האב נישט געמיינט דער געלט איך האב געמיינט א צווייטע געלט, איז דא א סיבה פארוואס מען גלייבט נישט, ווייל ער האט א נגיעה, ער וויל זיך פטר'ן פון א קרבן אבער מהיכי תיתי אז דארט וואו ס'איז נישט דא א נגיעה, זאגט מען אויך, דברים שבלב, אינם דברים, זאגט די גמרא, ווייל אף על פי כן דער באלעבאס האט נישט קיין נגיעה, פארוואס? ווייל טאמער באמת ער האט זיך געוואלט פטר'ן פון א קרבן, איז דא א וועג וואס ער קען זיך פטר'ן גרינגער, מיט א געשמאקערע מעשה, און ער וועט זיך נישט מאכן א רשע, וויאזוי? הוה ליה לומר, דער באלעבאס האט געקענט זאגן נזכרתי, דער באלעבאס האט געקענט זאגן, אז ווען איך האב געשיקט די שליח נעמען די געלט, איז דעמאלטס טאקע האב איך נישט געוואוסט דעמאלטס בין איך געווען א שוגג כ'האב נישט געוואוסט אז די געלט איז הקדש אבער שפעטער האב איך זיך דערמאנט אז ס'איז הקדש און שוין געווען צו שפעט די שליח איז שוין געגאנגען דתניא און מ'האט געלערנט אין א ברייתא נזכר בעל הבית ולא נזכר שליח שליח מעל פשט די דין איז א מענטש שיקט א שליח מיט געלט און ער האט נישט געוואוסט ס'איז הקדש די שליח האט נישט געוואוסט ס'איז הקדש ער שיקט די שליח מיט געלט קויפן עפעס האט מען געזען שוין די באלעבאס איז מועל בהקדש, אבער וואס איז טאמער די באלעבאס האט זיך דערוואוסט אז דאס איז הקדש געלט און די שליח נישט, נאכדעם וואס ער האט געשיקט די שליח האט ער זיך דערוואוסט, די שליח אבער נישט, איז דא, היות אז די באלעבאס קען מען שוין נישט מחייב זיין צו ברענגען א קרבן מעילה, ווייל ער האט שוין געוואוסט אז דאס איז הקדש געלט און פאר מזיד ברענגט מען נישט קיין קרבן מעילה, איז דא איז מען יא מחייב די שליח צו ברענגען דעם קרבן מעילה, איז על כל פנים דא די באלעבאס טאמער ער האט זיך געוואלט פטר'ן פון א קרבן האט ער געקענט זאגן נזכרתי, אז נאכדעם וואס כ'האב געשיקט די הקדש געלט האב איך זיך דערמאנט אז ס'איז הקדש, און אז ער האט דאס נישט געזאגט, אז ער האט געזאגט כ'האב נישט דאס געמיינט כ'האב געמיינט דאס, איז א סימן אז ער האט טאקע נישט קיין נגיעה, איי אויב ער האט נישט קיין נגיעה איז פארוואס מאכט מען זיך נישט צוטוהן מיט דאס וואס ער זאגט, איז א ראיה אז דברים שבלב אינם דברים. זאגט די גמרא ווייטער ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה אדעתא למיסק לארץ ישראל, א מענטש האט פארקויפט זיינע נכסים על דעת אז ער גייט קיין ארץ ישראל, און ער האט קלאר געזאגט בשעת ער האט פארקויפט די נכסים אז איך פארקויף עס על דעת דעם איך גיי קיין ארץ ישראל, אבער סליק ולא איתדר ליה געגאנגען טאקע צו ארץ ישראל אבער ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט ער האט נישט געטראפן פרנסה צו וואס די דירות זענען נישט גוט געווען ער האט צוריק געקומען איז יעצט האט ער געוואלט מבטל זיין דעם מקח איז אמר רבא האט רבא געזאגט כל דסליק אדעתא למידר הוא ולא איתדר ליה פשט ווען איינער זאגט איך גיי קיין ארץ ישראל מיינט נישט איך גיי אהין אויף א וויזיט ס'מיינט איך גיי זיך באוואוינען דארט און טאמער ער האט זיך נישט געקענט באוואוינען איז טאקע די מקח בטל אזוי זאגט די גמרא איין נוסח איכא דאמרי איז דא זאגן פארקערט אז רבא האט געזאגט אדעתא למיסק והא סליק ליה פשט רבא האט געזאגט אז איינער וואס פארקויפט זיינע נכסים אויף דעת צו גיין צו ארץ ישראל מיינט ער אז ער גייט גיין ס'מיינט נישט ער גייט זיך באוואוינען איז דא למעשה איז ער געגאנגען און אז ער איז געגאנגען איז די מקח קיים זאגט די גמרא ווייטער ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה אדעתא למיסק לארץ ישראל ער האט פארקויפט זיינע נכסים אויף דעת ער גייט קיין ארץ ישראל איז לסוף לא סליק צום סוף איז ער נישט געגאנגען. איז אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, אי בעי סליק, ווען ער וואלט געוואלט גיין וואלט ער געקענט גיין, און אז ער איז נישט געגאנגען איז עס זיין שולד, און ממילא איז די מכר קיים. איכא דאמרי, ס'דא וואס זאגן אז רב אשי האט געזאגט אביסל אנדערש, פשט, למעשה איז די זעלבע זאך אבער ער האט געזאגט אביסל א אנדערע נוסח אז רב אשי האט געזאגט, אי בעי לא סליק, פשט, ווער האלט אים צוריק פון גיין? וואס איז די מניעה פון גיין? ער קען גיין, און אז ער איז נישט געגאנגען איז די מכר קיים. יעצט מאי בינייהו ווי קלאפט א נפקא מינה להלכה צווישן די צוויי לשונות פון רב אשי? זאגט די גמרא איכא בינייהו דאיתיליד אונסא באורחא, פשט ווי רש"י איז מסביר, לאמיר זאגן די וועג קיין ארץ ישראל, איז דער מענטש האט געוואלט גיין קיין ארץ ישראל האט ער זיך באוואוסט אז די וועג איז זייער א גרויסע סכנה ס'איז דא דארט ליסטים ס'איז נישט אזוי גרינג צו גיין, איז לויט די ערשטע גירסא פון רב אשי אז רב אשי האט געזאגט אי בעי סליק איז נישט קיין חילוק אז די וועג איז א סכנה ס'איז נישט קיין סכנה רב אשי זאגט אז ער וויל גיין קען ער גיין ער קען זיך מאמץ זיין ער קען זיך אנשטרענגען און גיין אז ער וויל און אז ער גייט נישט איז עס זיין שולד און די מכר איז קיים אבער לויט די צווייטע גירסא פון רב אשי אז רב אשי זאגט אי בעי לא סליק אז ווער האלט אים צוריק פון גיין איז דא, איך וועל דיר זאגן ווער האלט אים צוריק פון גיין, די ליסטים וואס זענען אויפן וועג, איז טאקע לויט די גירסא וואלט אוודאי די מקח געווען בטל. זאגט די משנה ווייטער, האומר לשלוחו, צא וקדש לי אישה פלונית במקום פלוני, איינער זאגט פאר א שליח גיי זיי מיך מקדש א פרוי אין יענע און יענע פלאץ, והלך וקידשה במקום אחר די שליח האט געטראפן די פרוי אין א צווייטע פלאץ ער האט איר דארט מקדש געווען, איז די דין איז אינה מקודשת, אז די פרוי איז נישט מקודשת, ווייל דער שליח האט נישט געפאלגט דעם משלח, דער משלח האט געהייסן איין פלאץ, און דער שליח האט עס געטון אין א צווייטע פלאץ, און ווי מ'וועט זען אין די גמרא, ס'איז דא אויך א סברא פארוואס דער באלעבאס האט געוואלט דייקא אין די פלאץ נישט אין א צווייטע פלאץ, ווייל ער האט געוואוסט אז אין די צווייטע פלאץ האט מען אים נישט אזוי ליב, האט ער מורא געהאט אז די מענטשן פון יענע פלאץ עלן אים בארעדן פאר די פרוי, ער האט געוואלט דייקא אין א פלאץ ווי מ'האט אים ליב, דארט זאל מען מקדש זיין די פרוי, און אז דער שליח האט נישט געפאלגט, איז די קידושין טאקע נישט חל. אבער וואס איז טאמער דער מאן האט געזאגט הרי היא במקום פלוני, ער האט סתם געזאגט פאר די שליח, זיי מיר מקדש א פרוי און איך זאג דיר, די פרוי געפינט זיך דארט און דארט. איז דא וקידשה במקום אחר, טאמער די שליח האט מקדש געווען די פרוי אין א צווייטע פלאץ, הרי זו מקודשת איז אוודאי זי יא מקודשת, ווייל דא זאגט מען אז די משלח האט נישט אינזינען געהאט אז די שליח זאל עס טון דווקא אין די פלאץ, נאר מראה מקום הוא לו, ער האט געזאגט פאר די שליח, ווילסט איר טרעפן, איך זאג דיר וואו זי איז, אבער אז זי איז אין א צווייטע פלאץ אוודאי, איז די קידושין אויך תופס. זאגט די הייליגע גמרא, ותנן נמי גבי גיטין, אז מען זעהט די זעלבע סארט זאך אין א משנה אין גיטין, די משנה זאגט דארט, האומר תנו גט זה לאשתי במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר פסול, הרי היא במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר כשר, די זעלבע דין וואס מען זעהט דא ביי קידושין, איז דא א משנה אין גיטין אז די זעלבע דין איז ביי גיטין. זאגט די גמרא צריכא, מען דארף האבן די ביידע משניות, ווייל דאי אשמעינן גבי קידושין, במקום דלקורבה קאתי, ווייל ווען איך וואלט נאר געהערט די חידוש ביי קידושין, וואס ביי קידושין וויל דאך די מאן דא מקרב זיין א פרוי וויל חתונה האבן מיט א פרוי, איז דא איז ער מקפיד אז די שליח זאל מאכן די קידושין דייקא אין די פלאץ ווי ער האט געהייסן, ווייל ער מאכט א חשבון בהאי אתרא רחמו לי ולא ממלי מילי עלוי, בהאי אתרא סנו לי ממלי מילי עלוי, פשט די מאן האט א חשבון ווי מען האט אויסגערעדט אין די משנה, אז אין די פלאץ האט מען מיך ליב, און מען וועט מיך באלויבן פארן פרוי, אין די פלאץ האט מען מיך פיינט, מ'עט רעדן אויף מיר לשון הרע פאר די פרוי, איז דערפאר איז ער מקפיד אז די קידושין זאל זיין דייקא אין די פלאץ נישט אין א צווייטע פלאץ, אבל גבי גיטין דלרחוקה קאתי, אבער ווען ס'קומט צו א גט אז די מאן פארשטופט דאך די פרוי לאזט דאך איר אפ, איז אימא לא אכפת ליה קען זיין דא גייט נישט אן פאר די מאן ווי די גט געשענט, ווייל ס'גייט נישט אן אז מענטשן וועלן אים בארעדן פאר די פרוי, איז וואלט איך געזאגט אז אפילו די שליח האט משנה געווען ער האט געגעבן די גט אין א צווייטע פלאץ איז די גט חל, פאר דעם דארף מען האבן די משנה אין גיטין אז ס'איז נישט אזוי, ווייטער ואי אשמעינן גבי גירושין, וואלט איך אויך געזאגט בהאי אתרא ניחא ליה דניבזי, בהאי אתרא לא ניחא ליה, פשט איך וואלט געזאגט אז דער מאן האט א חשבון אז מען גט א פרוי אין א געוויסע שטאט גייט ארויס אזא שם, ס'איז א שטיקל בזיון פאר די מאן, איז די מאן קען באשטיין אז האבן בזיונות אין איין שטאט נישט אין א צווייטע שטאט, איז דארט איז ער מקפיד, אבל גבי קידושין, אימא לא איכפת ליה ביי קידושין וואלט איך געזאגט אפשר אז פאר די מאן גייט נישט אן ווי די שליח טוט, איז צריכא. דארף איך אויך האבן אונזער משנה אז ס'איז נישט אזוי, נאר אוודאי דער מאן מקפיד און טאמער דער שליח איז משנה איז די קידושין נישט חל. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, המקדש את האישה על מנת שאין עליה נדרים, איינער איז מקדש א פרוי על מנת אז זי האט אויף זיך נישט קיין נדרים אז זי האט נישט געמאכט קיין נדרים פון פאר דעם, ונמצאו עליה נדרים שפעטער זעט מען זי האט יא געמאכט נדרים, איז אינה מקודשת איז די קידושין נישט חל, ווייל ער האט געמאכט א תנאי, דער תנאי איז נישט נתקיים געווארן ס'א מקח טעות איז די קידושין נישט חל. ווייטער וואס איז טאמער כנסה סתם ער האט חתונה געהאט מיט איר אן א תנאי, ונמצאו עליה נדרים, און שפעטער ווערט ער געוואויר אז זי איז א פרוי וואס האט געמאכט נדרים, איז תצא שלא בכתובה, פשט, דא, א גט דארף ער געבן א מקח טעות הייסט עס נישט, ווייל ווי רש"י איז מסביר, אז היות וואס ס'איז דא מענער וואס ווילן חתונה האבן מיט פרויען וואס מאכן נדרים, רוב מענער ווילן נישט, אבער עס קען זיין ער האט יא געוואלט, והא ראיה ער האט נישט געזאגט קלאר אז ער וויל נישט, איז מספק דארף ער געבן א גט, אבער כתובה באקומט זי נישט, ווייל דאס איז איר שולד, די מאן קען זאגן איך וויל נישט א פרוי וואס מאכט נדרים, און ממילא כתובה דארף ער איר נישט געבן. זאגט די משנה, אן ענדליכע דין, על מנת שאין עליה מומין, טאמער די מאן געבט קידושין פאר א פרוי על מנת אז די פרוי האט נישט קיין מומין, ונמצאו בה מומין שפעטער זעהט מען זי האט מומין איז אינה מקודשת, איז זי נישט מקודשת, אבער וואס איז טאמער כנסה סתם ונמצאו בה מומין, ער האט חתונה געהאט מיט איר אן קיין תנאים, און שפעטער זעהט מען זי האט מומין, איז דא אויכעט תצא שלא בכתובה, א גט דארף ער איר געבן, ווייל ס'דא א ספק אז אפשר האט ער אינזינען געהאט איר צו מקדש זיין אפילו זי האט מומים, קען זיין אז נישט טאקע, איז א גט דארף זי האבן מספק אבער כתובה באקומט זי נישט, ווייל שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים די אלע מומים וואס מ'זעהט פסל'ט ביי כהנים, פסל'ט אויך ביי פרויען, פשט מענער זענען נארמאל מקפיד אויף די מומין, און ממילא אז די פרוי האט עס נישט געזאגט פון פריערט, איז קריגט זי נישט כתובה ס'איז איר שולד, זאגט די הייליגע גמרא, ותנן נמי גבי כתובות כי האי גוונא, די זעלבע משנה, וואס אונז האמיר דא, איז אויך דא אין כתובות, איז פארוואס דארף די משניות איבער'חזר'ן די זעלבע משנה צוויי מאל, איינמאל אין קידושין און איינמאל אין כתובות? זאגט די גמרא, הכא קידושין איצטריך ליה, תנא כתובות אטו קידושין, התם כתובות איצטריך ליה, תנא קידושין אטו כתובות. פשט היות וואס ביי אונזער משנה איז דאך דא צוויי ענינים, די ענין פון קידושין און די ענין פון כתובה, אזוי ווי מ'האט געזען די משנה, די ערשטע זאך וואס די משנה זאגט איז אז איינער מקדש א פרוי על מנת אז זי האט נישט קיין נדרים, און זי האט נדרים, איז די קידושין נישט חל, דאס איז א קידושין'דיגע דין, שפעטער זאגט די משנה, איינער וואס האט חתונה מיט א פרוי סתם, און ער ווערט געוואויר זי האט אויף זיך נדרים, איז א גט דארף ער איר געבן, אבער כתובה באקומט זי נישט, דאס איז א כתובות'דיגע ענין, איז ביי אונז האט עס די מסדר המשנה געברענגט אלס די דין פון די קידושין, אלס די ערשטע דין, און דרך אגב האט שוין די משנה אויך אויסגערעכנט דעם אנדערן דין, און דארט אין כתובות האט עס די משנה געברענגט אגב דעם צווייטן דין און דרך אגב האט שוין די משנה אויך געברענגט דעם ערשטן דין. זאגט די הייליגע משנה ווייטער המקדש שתי נשים בשווה פרוטה, איינער איז מקדש צוויי פרויען מיט איין שווה פרוטה, וואס איז נישט דא אזא זאך, די קידושין איז נישט חל ביי אזא אופן, או אשה אחת בפחות משווה פרוטה, אדער איינער איז מקדש א פרוי מיט ווייניגער ווי א שווה פרוטה, וואס ווייטער האט מען שוין געזען אז די קידושין ביי אזא אופן איז נישט חל, זאגט די משנה איז די דין, אף על פי ששלח סבלונות לאחר מכאן, אפילו דער מאן האט שפעטער געשיקט אסאך מתנות פאר דער פרוי נאכדעם וואס ער האט איר מקדש געווען, פשט, לאמיר זאגן א מאן האט מקדש געווען א פרוי מיט ווייניגער ווי א שווה פרוטה, און שפעטער שיקט ער איר טייערע מתנות, איז די דין איז, אינה מקודשת, די מתנות זענען איר נישט מקדש, פארוואס? שמחמת קידושין הראשונים שלח, ווייל די מתנות, די סבלונות וואס ער שיקט, איז וועגן די קידושין, פשט ער רעדט זיך איין אז די קידושין האט חל געווען, און יעצט שיקט ער מתנות שיקט ער סבלונות, איז די סבלונות זענען איר נישט מקדש, איז ביי אזא ציור טאקע די קידושין נישט חל, וכן קטן שקידש די זעלבע זאך א קטן, וואס האט מקדש געווען א פרוי, און שפעטער ווען ער ווערט א גדול שיקט ער איר סבלונות, שיקט ער איר מתנות, זאגט מען נישט אז די סבלונות זענען איר מקדש, ווייל היות וואס ער זאגט נישט קלאר ער וויל די סבלונות זאלן איר מקדש זיין, איז שיקט ער עס על דעת די קידושין הראשונים, די קידושין הראשונים האט דאך נישט חל געווען, איז ממילא די פרוי נישט מקודשת. קומט אויס למעשה, אז אונזער משנה האט אונז געזאגט דריי ציורים וואס אפילו די מאן שיקט סבלונות איז די סבלונות נישט מקדש חוץ פארשטייט זיך טאמער ער זאגט בפירוש ער וויל די סבלונות זאל מקדש זיין וועלכע דריי ציורים די ערשטע איז איינער ס'האט מקדש געווען צוויי פרויען מיט איין שווה פרוטה די צווייטע איז איינער ס'האט מקדש געווען איין פרוי מיט א פחות משווה פרוטה און די דריטע איז א קטן שקידש זאגט די גמרא צריכא מ'דארף האבן אלע דריי ציורים ווייל דאי אשמעינן שווה פרוטה טאמער די משנה וואלט נאר געזאגט א ציור וואס די מאן איז מקדש צוויי פרויען מיט איין שווה פרוטה וואלט איך געזאגט אז איידי דקא נפיק ממונא מיניה טעי פשט אז די מאן היות וואס למעשה האט ער ארויסגענומען פון זיין טאש א פרוטה, רעדט ער זיך באמת איין אז די קידושין איז חל, און דערפאר ווען ער שיקט שפעטער סבלונות, האט ער נישט אינזינען די סבלונות זאלן מקדש זיין ווייל ער רעדט זיך איין אז זיין ארגינעלע קידושין האט געהאלפן, אבל פחות משווה פרוטה, אימא יודע שאין קידושין תופסין בפחות משווה פרוטה, וכי קא משדר סבלונות אדעתא דקידושין קא משדר. פשט, כ'וואלט נאך אלץ אבער געזאגט אז ווען א מאן איז מקדש מיט א פחות משווה פרוטה, וואלט איך געזאגט אז אוודאי האט דער מאן געוואוסט אז מען קען דאס נישט טון, און ממילא וואלט איך געזאגט אז דאס וואס ער שיקט סבלונות שפעטער האט ער געטון על דעת דעם אז די סבלונות זאלן מקדש זיין, און דאס איז דער חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי, נאר אויך ווען א מאן האט מקדש געווען מיט א פחות משווה פרוטה, זאגט מען אז די סבלונות זענען נישט מקדש, ווייטער, ואי אשמעינן הני תרתי, אפילו די משנה וואלט געזאגט די ערשטע צוויי ציורים, וואלט איך געזאגט משום דבין פרוטה לפחות משווה פרוטה, לא קים להו לאינשי, פשט ס'דא מענטשן וואס זענען נישט מבחין צווישן א שווה פרוטה און ווייניגער ווי א שווה פרוטה, ער האט זיך איינגערעדט אז די זאך וואס איז געווען ווייניגער ווי שווה פרוטה איז יא געווען ווערט א שווה פרוטה, איז דערפאר זאגט מען טאקע אז ווען ער שיקט סבלונות האט ער נישט אינזינען געהאט אז די סבלונות זאלן מקדש זיין, אבל קטן שקידש, הכל יודעים, שאין קידושי קטן כלום, אבער א קטן וואס איז מקדש ווייסט דאך יעדער אז די קידושין איז נישט חל, איז אימא כי קא משדר סבלונות אדעתא דקידושי קא משדר איז דא וואלט איך אפשר יא געזאגט אז ער שיקט שפעטער סבלונות נאכדעם וואס ער איז א גדול וויל ער איר מקדש זיין פונדאסניי, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, איתמר, מיר האבן געלערנט, רב הונא אמר, רב הונא זאגט, חוששין לסבלונות, רש"י איז מסביר, וואס מיינט חוששין לסבלונות? זאגט רש"י, דא רעדט זיך א פאר פאלק וואס האט אפגעשמועסט צווישן זיך אז זיי גייען חתונה האבן, פשט ס'איז נאכנישט געווען קיין קידושין ס'איז נאכנישט געווען קיין נישואין, אבער ס'איז געווען א שידוך, מ'האט אפגערעדט צווישן זיך אז ס'גייט דא זיין א שידוך, יעצט שיקט די מאן א גאנצע פאק מתנות פאר די פרוי, איז זאגט רב הונא מ'דארף חושש זיין אז אפשר האט ער אינזינען געהאט מיט די סבלונות איר צו מקדש זיין, און ממילא קען זי נישט חתונה מיט א צווייטע אן א גט, מ'דארף חושש זיין אז דא איז געווען קידושין, וכן אמר רבה, רבה זאגט אויך אזוי, חוששין לסבלונות, מען דארף חושש זיין אפשר די סבלונות האבן אים מקדש געווען, איז אמר רבה, זאגט רבה ומותבינן אשמעתין אז בעצם איז דא א קשיא אויף די דין פון אונזער משנה, ווייל ביי אונזער משנה האט מען געזען אף על פי ששלח סבלונות לאחר מכן אינה מקודשת, זעהט מען לכאורה אז מען איז נישט חושש אז סבלונות איז מקדש, און פארוואס עפעס זאגט רב הונא אז חוששין לסבלונות, רבה אליין זאגט אויך חוששין לסבלונות, אמר ליה אביי ענפערט אביי, אז ס'איז נישט קיין קשיא פון אונזער משנה, ווייל התם כדקתני טעמא, שמחמת קידושין הראשונים שלח. פשט ביי אונזער משנה איז אנדערש, ביי אונזער משנה זעהט מען דאך די משנה זאגט די טעם, אז די סיבה פארוואס טאקע די סבלונות נישט מקדש איז ווייל ער האט געמאכט א קידושין אנפאנג, א פסול'ע קידושין אבער ער האט געמאכט א קידושין, איז זאגט מען אז די סבלונות וואס ער שיקט נאכדעם איז ווייל ער איז זיכער אז זיין קידושין האבן געארבעט, אבער ביי א ציור וואס די מאן האט אינגאנצן נישט מקדש געווען די פרוי ער רעדט זיך ניטאמאל איין אז ס'איז געווען דא א קידושין, און יעצט שיקט ער סבלונות, דא אוודאי דארף מען חושש זיין אז אפשר מיינט ער צו מקדש זיין די אישה מיט די סבלונות און פארדעם איז טאקע די דין אז חוששין לסבלונות. איכא דאמרי, ברענגט די גמרא אן אנדערע גירסא אמר רבה, מנא אמינא לה, כדקתני טעמא, פשט רבה ברענגט א ראיה פון אונזער משנה אז חוששין לסבלונות, ווייל והא ראיה זעסט דאך ביי אונזער משנה אז די משנה זאגט שמחמת קדושין ראשונים שלח, הכא הוא דטעי הא בעלמא הוו קידושין, פשט אז מען זעהט אז די משנה זאגט אז די סיבה פארוואס די סבלונות זענען נישט מקדש ביי אונזער משנה איז ווייל ס'איז געווען א פסול'ע קידושין פון אנפאנג, איז לכאורה א ראיה דארט ווי ס'איז נישט געווען א קידושין נאר סתם א חתן האט געשיקט פאר א כלה מתנות, דארט דארף מען יא חושש זיין אויף סבלונות, איז א ראיה פון אונזער משנה אז חוששין לסבלונות. ואביי, און אביי זאגט ניין, פון אונזער משנה איז נישט קיין ראיה, ווייל לא מיבעיא קאמר, פשט די משנה קען מען זאגן ארבעט אויף אן אופן פון לא מיבעיא אז וואס? אז לא מיבעיא בעלמא דלא נחית לתורת קדושין כלל, פשט די משנה פארשטייט מיט א פשטות, אז דארט ווי ס'איז אינגאנצן נישט געווען א קדושין, נאר סתם א חתן כלה האבן זיך אפגערעדט אז ס'גייט זיין א שידוך, און די חתן הייבט אן שיקן מתנות פאר די כלה, דארט פארשטייט זיך אז די סבלונות איז איר נישט מקדש, ווייל ס'איז אינגאנצן נישט געווען קיין קדושין, אלא אפילו הכא די משנה וויל אונז זאגן א גרעסערע חידוש, אז אפילו דנחית לתורת קדושין, ס'איז שוין געווען א קדושין טאקע א פסול'ע קדושין, אבער ס'איז געווען א מעשה קדושין, איז אימא הוו קדושין דא וואלט יא געווען א ספק אז אפשר זאל די סבלונות הייסן א קדושין, קא משמע לן, איז א ראי' פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי, אבער ווייטער ס'איז נישט דא קיין ראי' פון אונזער משנה אז חוששין לסבלונות, און ממילא פרעגט טאקע די גמרא מאי הוי עלה, וואס איז למעשה די דין, איז מען חושש אויף סבלונות צו נישט, ענטפערט די גמרא, אמר רב פפא, באתרא דמקדשי והדר מסבלי חיישינן, מסבלי והדר מקדשי לא חיישינן, פשט זאגט פשט זאגט רב פפא ס'ווענדט זיך אין א געגנט, אין א געגנט אין א פלאץ וואס די מנהג איז אז מען שיקט נישט קיין סבלונות פאר מען איז נישט מקדש, איז דארף מען אוודאי חושש זיין אז דא העט איך איר נישט מקדש געווען, איז פארוואס שיקט ער סבלונות? מסתמא האט ער געוואלט אז די סבלונות זאלן איר מקדש זיין. אבער אין אן אנדערע געגנט וואס דארט שיקט מען יא סבלונות אפילו פאר די קידושין, דארט דארף מען נישט חושש זיין אז ער שיקט די סבלונות כדי צו מקדש זיין. איי פרעגט די גמרא מקדשי והדר מסבלי? פשיטא, פשט אין א געגנט וואס מען שיקט נאר סבלונות נאך קידושין פארשטייט זיך דארף מען חושש זיין אז די איד שיקט די סבלונות כדי צו מקדש זיין, ווייל קיינער שיקט דאך נישט קיין סבלונות דא פאר די קידושין, זאגט די גמרא לא צריכא די חידוש פון רב פפא איז אז דרובא מקדשי והדר מסבלי ומיעוטא מסבלי והדר מקדשי פשט אין די געגנט איז יא דא א מיעוט וואס שיקן סבלונות פאר די קידושין איז אפשר זאל מען זאגן אז דער איד שיקט סבלונות פאר זיין כלה איז קען זיין ער איז פון די מיעוט ער האלט אויך פאר די קידושין מהו דתימא ניחוש למיעוטא קא משמע לן דאס די חידוש פון רב פפא אז מען גייט נישט מיטן מיעוט מען גייט דא מיטן רוב און ממילא דארף מען חושש זיין אז ער שיקט איר דא די סבלונות על מנת איר צו מקדש זיין איז קען זי נישט חתונה האבן אן א גט זאגט די גמרא יעצט ווייטער בעא מיניה רב אחא בר רב הונא מרבא, הוחזק שטר כתובה בשוק מהו, פשט וואס איז טאמער מען האט געטראפן א שטר כתובה אינעם מארק שטייט דארט אין דעם שטר כתובה אז דער מאן האט חתונה געהאט מיט דער פרוי ער איז זיך מחייב מיט חיובי כתובה איז די שאלה דארף מען חושש זיין אז ס'טאקע דא געווען א קידושין און די פרוי זאל נישט טארן חתונה האבן אן א גט צו נישט אמר ליה איז פרעגט רבא צוריק וכי מפני שמחזיק שטר כתובה בשוק נחזיק בה כאשת איש כ'פארשטיי נישט ווייל מען האט געטראפן א כתובה אינעם גאס איז א סימן אז דא געווען א קידושין קען זיין דער מאן האט געשריבן די כתובה און ער האט עס פארלוירן, מהיכי תיתי ס'איז דא געווען א קידושין, פרעגט טאקע די גמרא מאי הוי עלה, איז וואס איז טאקע די דין, אמר רב אשי זאגט רב אשי, באתרא דמקדשי והדר כתבי כתובה חיישינן, כתבי והדר מקדשי לא חיישינן, פשט ווייטער ס'ווענדט זיך אין א געגנט, אין א געגנט וואס מ'שרייבט נאר די כתובה נאך א קידושין, איז אז מ'טרעפט א כתובה אין אזא געגנט איז מסתמא געווען א קידושין דארף מען חושש זיין טאקע ס'איז געווען א קידושין, אבער אין א געגנט וואס מען שרייבט די כתובה אפילו פאר אפילו פאר די קידושין אויך, דארף מען נישט חושש זיין אז מען האט געשריבן דא די כתובה נאך די קידושין, מען דארף נישט חושש זיין אויף א קידושין. איי פרעגט די גמרא מקדשי והדר כתבי פשיטא, פשט אין א געגנט וואס מען פירט זיך צו שרייבן די כתובה נאך די קידושין פארשטייט זיך מען דארף דא חושש זיין אויף א קידושין, זאגט די גמרא לא צריכא דלא שכיח ספרא, פשט יעצט לעת עתה אפילו אין די געגנט נארמאל שרייבט מען די כתובה נאך די קידושין אבער יעצט איז שווער צו טרעפן א סופר, איז מהו דתימא וואלט איך געמיינט ספרא הוא דאתרמי, אז קען זיין טאקע נארמאל שרייבט מען א כתובה נאך קידושין, אבער דא היות עס פעלט סופרים, איז געגאנגען דער מאן, ער האט געטראפן א סופר, ער האט זיך אזוי געפרייט, ער האט געזאגט פארן סופר איך ווייס נישט איך וועט דיר טרעפן נעקסטע וואך, שרייב מיר שוין יעצט די כתובה, איז קען זיין אז מען דארף נישט חושש זיין אויף קידושין קא משמע לן, דאס איז דער חידוש אז ס'איז נישט אזוי, נאר מען דארף חושש זיין אז דא איז געווען א קידושין.